מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ', פרשת תולדות, אין ליקוטי שיחות די ערשטע שיחה, אין ליקוטי שיחות איז עס עמוד הונדערט, חלק כ', פרשת תולדות, די ערשטע שיחה, זייער א געשמאקע שיחה, דער רבי וועט זיך שטעלן אויף דעם ענין וואס רשי ברענגט אראפ אויף אלה תולדות יצחק, היו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, דער רבי וועט עס מסביר זיין זייער געשמאק וואס דא טוט זיך דער גאנצער ענין, וואס דער אייבישטער האט געמאכט צר קלסתר פניו של יצחק מיט אלע זאכן און דער רבי וועט אראפברענגען א זייער אינטערעסאנטן א חידוש נפלא אויף דעם וואס דער ענין וואס די פרשה הייבט זיך אן בכלל ואלה תולדות יצחק מיר ווייסט אלע וואס בכלל ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק מ'האט געדארפט אנהייבן גלייך מיט דעם ענין פון יצחקן מיט זיינע תולדות מיט אלע אנדערע זאכן זייער א געשמאקע חידוש אין דעם און צום סוף וועט זיין אפאר געשמאקע הוראות וואס מ'קען זיך אפלערנען פון די מעשה. אות א', אויף ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ברענגט רשי וואס חזל זאגן, דער רבי זאגט א תנחומא, די גמרא אין בבא מציעא, היו וואס חזל זאגן, היו ליצני הדור אומרים, די לשון פון רשי, היו ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה, אז שרה איז געווארן שוואנגערדיג פון אבימלך, מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק, וואס דער אייבישטער האט געטאן אז די ליצנים זאלן אויפהערן צו מאכן ליצנות און זאלן זען וואס דא טוט זיך דעם אמת, האט דער אייבישטער געמאכט, ער האט געמאכט דעם פנים פון יצחק'ן דומה לאברהם, והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק, האבן אלע מעיד געווען, אפילו די ליצנים האבן געמוזט אויכעט מעיד זיין אז מאברהם הוליד, אז אברהם הוליד את יצחק, דאס איז דער לשון פון רשי, זאגט דער רבי דארף מען פארשטיין. וויבאלד אז חזל זאגן דעם ענין בדרך שאלה ותשובה, מה עשה הקדוש ברוך הוא צר כו', זיי באנוגענען זיך נישט צו זאגן בקיצור ובניחותא, ס'האט געקענט שטיין היו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, צר הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו וכו'. אן די ווערטער מה עשה הקדוש ברוך הוא, ס'איז עפעס דא א צוגאב, ס'איז א חידוש, די ליצנים לאכן, האט דער אייבישטער געמאכט זיין פנים ווי אברהם, וואס דער ענין פון מה עשה הקדוש ברוך הוא, עפעס ליגט דא א קוועטש, מה עשה הקדוש ברוך הוא, איז משמע פון דעם אז אין דעם ענין פון צר קלסתר פניו איז דא עפעס א ספעציעלער אויפטו, דערפאר שטייט עס בלשון שאלה, מה עשה הקדוש ברוך הוא, ס'איז מה עשה הקדוש ברוך הוא בתמיה. וואס האט וואס האט דער אויבערשטער ספעציעל געטון צו באווארענען די טענה פון ליצני הדור? דאס איז איין שאלה וואס מיר האבן, וואס דער ענין וואס די תורה רשי ברענגט אראפ פון תנחומא און פון די גמרא מיט די לשון היו ליצני הדור אומרים, מה עשה הקדוש ברוך הוא, וואס האט דער אויבערשטער געטון? עס האט געדארפט שטיין פשוט היו ליצני הדור אומרים, צר קלסת- צר קלסתר פניו כמו אברהם, דומה לאברהם. איז תמוה אין וואס באשטייט דער באזונדער אויפטו פון צור קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. דאס איז דאך א המשך צו די שאלה, וואס איז דער אויפטו אין צור קלאסט א פניו של יצחק דומה לאברהם? ס'איז דאך א דבר הרגיל על פי טבע אז א בן איז דומה לאביו. דער רבי האט אונטערגעשטראכן דעם על פי טבע, ס'איז דאך א דבר הרגיל על פי טבע אז א בן איז דומה לאביו. עס דארפן זיין סיבות מיוחדות ער זאל נישט זיין בדומה. איז וואס דער גאנצער אויפטו פון מה עשה הקדוש ברוך הוא לכאורה האט יצחק געדארפט אויסקוקן ווי אברהם בכללות האט ער געדארפט אויסקוקן ווי אברהם ווי דער רבי ברענגט אראפ די גמרא זאגט די גמרא זאגט דאס אין דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה צוויי אין עדיות און אין פירוש הרמבם אין משניות אין עדיות און אין פירוש הרמבם דארט אין פרק ב' משנה ט' שטייט אז מ'דארף זען אז על פי טבע קוקט אויס א קינד ווי דעם טאטן דאס איז איין שאלה. אות ב' וועט מען דאס פארשטיין לויטן ביאור אין דעם לשון וואס חזל זאגן. די גמרא זאגט אין פסחים און אין סוטה, בשייכות, די גמרא זאגט בשייכות צו כמה עניינים, אז זיי זענען קשה כקריעת ים סוף. אז אויך לגבי הקדוש ברוך הוא איז עס קשה כביכול. דער רבי וועט מסביר זיין דעם עניין וואס איז דער ענין פון קשה קשה כקריעת ים סוף קשה זיווגן כקריעת ים סוף ער וועט מסביר זיין וואס דאס דער ענין פון קשה ביי דעם אייבערשטן לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג דער עניין פון פאר וואס עס האט געדארפט שטיין דער לשון מה עשה הקדוש ברוך הוא וואס דער אייבערשטער געטון צור קלסתר פניו וואס לכאורה ווי געזאגט פריער האט ער דאך געדארפט בדרך הטבע אויסקוקן ווי אברהם איז ידוע אין איז ידוע די הסברה אין דעם אין דעם ענין וואס עס שטייט קשה לגבי דעם אייבערשטן כביכול, אז עס איז ידוע אז דער קשה פון קריעת ים סוף באשטייט בעיקר נישט אין דעם וואס דער ים איז נקרע געווארן, און אין דעם וואס דערנאך איז ער געווען ניצב כמו נד, דאס איז נישט דאס איז נישט דער ענין פון קשה, ביים אייבערשטן איז נישט קשה אז דער ים זאל ווערן געשפאלטן און ער זאל דערנאך שטיין אזוי ווי א וואנט, בפרט לפי המבואר אין תניא אז קריעת ים סוף איז אסאך א קלענערער פלא ווי בריאת שמים וארץ. איז דאך אוודאי נישט שייך צו זאגן דווקא אויף דעם קשה. ס'איז דאך א קלענער, ס'איז דאך א קלענערע פלא ווי ווי דעם קרעפ ווי ווי ווי דעם ענין פון בריאת העולם. און דער הסבר איז זייער א פשוטער. בשעת דער אייבישטער דארף מאכן אז די וואסער זאל זיך שפאלטן און ס'זאל שטיין, איז דאס א ענין וואס איז נישט קיין ענין פון א חידוש פון יש מאין. ס'איז דא די וואסער, די וואסער'ס טבע איז צו גיין אראפ, פון צווייטן זייט אז מען בויט א וואנט מיט ציגל שטייט עס און מען דארף עס נישט האלטן א גאנצע צייט, ווייל דאס איז דער טבע פון שטיינער אז זיי ליגן איינער אויפן אנדערן און זיי בלייבן שטיין, מה שאין כן וואסער האלט זיך אין גיין, איז דער אייבישטער גענומען געביטן דעם טבע פון די וואסער אנשטאט זאלן גיין האט ער זיי געהאלטן אזוי ווי צוויי ווענט און די אידן זאלן אדורכגיין דארטן, מה שאין כן בריאת עולם איז דאך אסאך א גרעסערע פלא ווייל ס'איז דאך א בריאה פון יש מאין. און פון דעסטוועגן שטייט אויף קריעת ים סוף קשה, אין וואס ליגט דא דער קשה? וועט דער רבי מבאר זיין זייער געשמאק. נאר וואס איז דער חידוש אין דעם ענין פון קשה? נאר אין דעם וואס ביי קריעת ים סוף זענען געווען צוויי הפכים, יעדן זאך וואס איז דא א ענין פון צוויי הפכים איז כביכול קשה ביי דעם אייבערשטן. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה אכט, וכן בשאר ענינים שנאמר עליהם הלשון קשה, איז דאס וויבאלד אז ס'איז דער ענין פון צוויי הפכים. וואס איז דאס למשל קשה זיווגן שטייט אין גמרא אין סוטה, וואס איז וואס איז די שווערקייט דארטן קשה זיווגן, קשה לזווגן, ווייל דאס איז א חיבור פון ב' הפכים. דא ענין פון עולם הזכרים, עולם הנקבות, זכר ונקבה, און מ'דארף זיי מחבר זיין ביחד און מאכן א זיווג, איז דאס א ענין פון קשה. און אזוי אויך דער ענין פון קשין ווי די גמרא זאגט אין פסחים קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף ווייל די המשכה פון מזונות קומט פון א פון א פון א דרגה וואס ווערט אנגערופן מזל וואס מזל איז העכער פון השתלשלות ווי ס'ווערט מבואר אין ביאורי הזוהר און אין אנדערע ערטער אז דאס דער ענין פון קשה וויבאלד דאס אן ענין וואס דארף ברענגען מזונות פון העכער פון השתלשלות באוואוסט אויך די ווארט פון רבי מהר"ש אז פרנסה היינטיגע צייטן איז אן ענין פון א נס במילא איז פארשטאנדיק וואס דער ענין פון קשה וואס דער קשה צוויי הפכים ביחד ווי ס'שטייט קלאר א פסוק אין ישעיה אז בשעת געווען דער ענין פון קריעת ים סוף איז געווען דער רפוא לישראל און אין די זעלבע צייט איז דאס געווען נגוף למצרים ס'האט געראטעוועט די אידן און ס'האט דערטרונקען די מצרים ווארום ווען דער ים וואלט זיך נישט געשפאלטן וואלט דאך די מצרים נישט אריין אין ים נאכדעם וואס דער אייבערשטער שפאלט דעם ים גיין זיי אריין און דערנאך ווערן זיי דערטרונקען דא איז דער ענין פון דער קשה וואס ווערט געטאן צוויי זאכן צוזאמען צוויי הפכים צוזאמען בשעת אז מידת הדין האט געטענה'ט מה נשתנו אלו מאלו ס'ברענגט זיך אראפ אין אין זוהר און אין מכילתא און אין ילקוט ראובני אז בשעת ס'איז געקומען צו קריעת ים סוף האט מידת הדין געטענה'ט מה נשתנו אלו מאלו פארוואס זאלן די אידן אריבער גיין און די מצרים זאלן ווערן דערטרונקען אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה מהאי טעמא איז עס קשה יעצט איז זייער פארשטאנדיג פארוואס עס איז קשה צוליב דעם אויכעט פארוואס איז דאס קשה ווייל ווארום אויף דער סדר דארף מען זיך רעכענען מיט מידת הדין און ביי קריאת ים סוף האט מען זיך נישט גערעכנט מיט דעם דין מיט דעם מ'האט זיך נישט גערעכנט מיט מידת הדין דאס דער ענין פון קשה דער רבי ברענגט אראפ אין הערה עלף כמו שכתוב בזוהר חלק ב' שם קשה קמיה למעבר על אורח דינה פאר דעם אייבערשטן שווער צו אריבער גיין ווי ער האט איינגעשטעלט די וועלט אז מען דארף הערן דעם דעם דעם דעם דארף הערן די מידת הדין און דארט האט נישט געהערט די מידת הדין לכאורה האבן זיי דאך געזאגט א זאך וואס איז ריכטיג הללו עובדי עבודה זרה הללו עובדי עבו פון דעסטוועגן דאס דער ענין פון קשה איז געשמאק פארשטאנדיק דער ענין פון קשה יעצט אין אות גימל וועט דער רבי ברענגען אויס לגבי דעם עניין פון וואס דעם צר קלסתר פניו של יצחק אברהם וואס איז דא דער חידוש וואס איז דער ענין פאר וואס האט דאס געדארפט זיין און נאך אין א אופן פון מה עשה הקדוש ברוך הוא זייער געשמאק אות גימל על דרך זה וועט מען אויך פארשטיין בענינינו ס'איז ידוע דער חילוק דער אלטער רבי אין תורה אור און דער מיטעלער רבי אין תורת חיים ברענגען אראפ דעם חילוק צווישן אברהם און יצחק וואס איז געווען דער חילוק אין די עבודת השם פון אברהם ויצחק אברהם איז געווען אברהם אוהבי שטייט א פסוק אין ישעיה, די גמרא ברענגט עס אראפ אין סוטה, אברהם אוהבי, וואס איז אוהבי? דער ענין פון אהבה, וואס מיינט דאס? ער איז געווען א מרכבה צו מידת החסד, די גאנצע עבודה פון אברהם איז געווען דער ענין פון חסד, ויטע אשל בבאר שבע מיט פיר טירן, מענטשן זאלן קומען און זיך מקרב זיין צום אייבערשטן, און דערפאר איז געווען עבודתו בגמילות חסדים והכנסת אורחים. דאס איז די עבודה פון אברהם און יצחק איז געווען פחד יצחק שטייט א פסוק אין ויצא פחד יצחק פחד איז דער ענין פון גבורה יצחק איז געווען א מרכבה צו מידת הגבורה וואס דערפאר איז עבודתו איז געווען וואס זעט מען די עבודה פון יצחק חפירת בארות אראפנעמען די ערד און שטיינער וואס זיי וואס זענען מכסה אויפן מעיון דאס איז א ענין פון גבורה אוועקנעמען די מעיון פון די שטיינער וואס טוט ער מגלה זיין די מים חיים הנובעים מלמטה למעלה, ארויף ברענגען די וואסער זענען דאך פארדעקט מיט שטיינער, נאך דעם חפירה נעמט מען אוועק דעם כיסוי, און עס קומט ארויס דער העלם, ס'קומט ארויס די וואסער וואס איז דא אונטן, ס'קומט ארויס מלמטה למעלה, זעהן מיר דעם חילוק פון די עבודה פון אברהם און די עבודה פון יצחק, און דערפאר אין חצאי ריבוע ברענגט דער רבי אראפ אויכעט זייער געשמאק, און דערפאר איז דא א חילוק אוי אויך בנוגע. צו יצא ממנו יניקת החיצונים מ'עט זען א חילוק פון אברהמס יצא ממנו און ביי יצחק וואס איז ארויסגעקומען פון אים ווי דאס איז מצד קו החסד פון אברהם און ווי דאס איז פון קו הגבורה פון יצחק מ'עט זען פונקט ווי דער ענין פון יצא אין זייערע קינדער וועט מען זען דעם עניין פון וואס איז ארויסגעקומען פון אברהם אין חסד וואס איז ארויסגעקומען פון יצחק גבורה וואס שטייט דארט אברהם יצא ממנו ישמעאל די גמרא זאגט אין פסחים און אין ויקרא רבה, יצא ממנו ישמעאל, וואס איז ישמעאל? ישמעאל איז חסד דקליפה. און יצחק איז יצא ממנו עשיו, ווי ס'שטייט על חרבך תחיה, דאס איז דער ענין פון גבורה דקליפה. דער רבי אין חצאי ריבוע זאגט נאך דעם ענין, אז מען זעט די עבודה פון אברהם און די עבודה פון יצחק, זעט מען אויך אין זייערע תוצאות. ביי אברהם איז געווען דער ענין יצא ממנו ישמעאל וואס ער איז חסד דקליפה, און בא בא יצחק איז געווען דער ענין וואס יצא ממנו עשיו ועל חרבך תחיה דאס איז גבורה דקליפה און דאס איז איינער פון די ביאורים פאר וואס דער פסוק דארף זאגן און דארף אויכעט דא אברהם הוליד את יצחק נאך א נאך א זאך נאך כאילו א שאלה און דער רבי גייט ענטפערן נאך א שווערע זאך פאר וואס דארף די תורה דא דערציילן דעם אברהם הוליד את יצחק וועט דער רבי ברענגען זייער א געשמאקע שאלה דא פארוואס איז דא נישט דער פלאץ אויף דעם? דלכאורה איז נישט פארשטאנדיג, לויט דעם ביאור וואס מען האט ערשט געזאגט די עבודה פון אברהם און די עבודה פון יצחק, ווערן פארשטאנדיג פארוואס דווקא דא ברענגט די תורה אראפ דעם ענין פון אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, אז וואס? אז דער אייבישטער האט צר קלסתר פניו של יצחק כמו של אברהם. א. דער הכרח צו זאגן אברהם הוליד את יצחק איז נאר ווייל דער פסוק דערמאנט פריער יצחק בן אברהם, יא ווייל עס שטייט אלה תולדות יצחק בן אברהם זאגט די תורה אברהם הוליד את יצחק צו אונז געבן א געשמאק ארום דאס וואס מיינט אלה תולדות יצחק בן אברהם און ווי רשי איז מפרש רשי אליין זאגט דאס קלאר על ידי ש לשון פון רשי על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק קלאר קלאר רשי קען מען דאך דערויף גופא פרעגן א מוראדיגע שאלה וואס דער רבי פרעגט דא די ווערטער בן אברהם האבן לכאורה נישט געדארפט שטיין ווייל דאס ווייסט מען שוין פון די פריערדיגע סדרות, ביי וועמען איז א שאלה ווען עס קומט צו פרשת תולדות אז יצחק איז א זון פון אברהם, ממילא וואלט מען אויך נישט געדארפט באווארענען און זאגן אברהם הוליד את יצחק, וואס וואס האט יא געדארפט שטיין? עס האט נישט געדארפט שטיין ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ניין, די תורה האט געדארפט אנהייבן גלייך, מען האט אויך נישט געדארפט באווארענען, ממילא וואלט מען אויך נישט געדארפט באווארענען און זאגן אברהם הוליד את יצחק, נאר גלייך דערציילן וועגן תולדות יצחק, אלה תולדות יצחק און זאגן וואס די תולדות פון יצחק איז, וואס דארף מען דא צולייגן ווי יצחק בן אברהם, און דערפאר מוז איך צולייגן אברהם הוליד את יצחק, ס'איז אינגאנצן איבעריג דא, א יעדער איינער ווייסט וועגן וואס ס'רעדט זיך, נאר גלייך דערציילן וועגן תולדות יצחק, און דער רבי זאגט קלאר וואו ס'האט זיך געדארפט אנהייבן, ויהי יצחק בן ארבעים שנה וגומר, ס'איז א המשך פון פריער, און ויהי יצחק בן ארבעים שנה, און די גאנצע מעשה וואס ס'שטייט נאכדעם. און דער רבי זאגט אין הערה צוואַנציק כמו שהקשו מפרשי רשי כאן מפרשי רשי פרעגן שוין די שאלה וואס האט געדארפט זיין די רעד דו שטעלסט פון ואלה תולדות יצחק בן אברהם ברענגט עס דיר דו מוזט שרייבן אברהם הוליד את יצחק שרייב נישט ביידע זאכן דאס איז אליין פארשטאנען אוקיי הייב אן גלייך מיט ויהי יצחק בן ארבעים שנה אזוי האט זיך אנגעהויבן די סדרה דאס איז איין שאלה, ב' פארוואס איז די תורה מרמז די באווארעניש, א געשמאקע שאלה אין די צווייטע שאלה, פארוואס איז די תורה מרמז די באווארעניש אויף טענת ליצני הדור ערשט אין פרשת תולדות? א געוואלדיגע שווערע שאלה, רבונו של עולם, וואו עס רעדט זיך בעיקר וועגן תולדות יצחק, מ'הייבט דאך אן צו רעדן ואלה תולדות יצחק בן אברהם, און מ'גייט רעדן וועגן יעקב ועשו,

דאס האט געדארפט שטיין אין דער פריערדיגער סדרה וואו עס רעדט זיך וועגן לידת יצחק, וואו שטייט וועגן אז יצחק איז געבארן געווארן, דארט האבן ליצני הדור געמאכט ליצנות, און דארט האט דער אייבישטער געמאכט צר קלסתר פניו של יצחק כמו אברהם. דא ווען מען רעדט שוין וועגן תולדות יצחק בן אברהם, מען גייט דאך רעדן וועגן יצחק'ן, דא קומט דאס אריין? דער רבי לייגט צו אין הערה פֿיר און צוואַנציק זייער געשמאק, ובפרט אשר גם בפועל צר קלסתר פניו בעת יצירתו או ביום הגמלו, ווייל נישט דא ווען מ'האלט שוין ווען יצחק איז שוין פֿערציק יאר און ער גייט חתונה האבן פֿערציק יאר שפעטער, אויב איך זאל זאגן אז דער הגמל איז געווען ביי פֿיר און צוואַנציק חדשים איז עס יעמאלט געווען, אויב איך זאג דער מדרש אזוי ווי דער מדרש זאגט אז עס איז געווען דער הגמל ביי די בר מצוה איז שוין אויכעט פון דרײַצן ביז פֿערציק איז שוין זיבן און צוואַנציק יאר. נישט יעצט האט דער אויבערשטער געביטן דעם פנים פון יצחק נאר יעמאלט ווען שטייט קלאר און רשי ברענגט אויף פרשת וירא שהיה זיו איקונין שלו דומה לו איז דאך ממילא די שאלה פארוואס דווקא דא ווען מען רעדט שוין וועגן יצחק פון 40 יאר אלט און ער גייט חתונה האבן יעצט קומט מען דערציילן דעם ענין פון באווארענען דעם ענין פון ליצני הדור געוואלדיגע געוואלדיגע שווערע שאלה זאגט דער רבי לויט דעם וואס מ'האט מסביר געווען אט דעם עניין פריער וואס מסביר דעם עניין פון דעם חילוק פון דער עבודה פון אברהם מיט יצחק עט ווערן אלץ פארשטאנדיק ווערן פארשטאנדיק פארוואס דווקא דא ווערן פארשטאנדיק פארוואס די תורה בכלל זאגט דארט דעם עניין פון אלה תולדות יצחק בן אברהם און דערפאר דארף ער שרייבן אברהם הוליד את יצחק און לויט דעם וועט מען קומען צו פארשטיין אויך וואס דער עניין פון מה עשה הקדוש ברוך הוא די ערשטע שאלה וואס מ'האט געפרעגט די אלע דריי שאלות וועלן ווערן פארענטפערט פשוט און דא איז א חידוש נפלא וואס דער רבי ברענגט ארויס דעם ביאור וואס דער רבי זאגט דא איז א חידוש נפלא ביותר נאר דער ביאור אין דעם פון לשון הכתוב ואלה ואלה תולדות יצחק אונטערגעשטראכן דעם ו' שטייט נישט אלה תולדות יצחק בן אברהם שטייט ואלה תולדות יצחק מיט א ו' המוסיף איז מוכח אז די פרשה קומט בהמשך צו פריער שטייט אלעמאל ו' איז א מוסיף ואלה תולדות יצחק ממילא הערט הערט א חידוש פונעם רבי'ן אז די פרשה קומט בהמשך צו פריער וואס איז וואס געלערנט פריער מיט וואס ענדיגט זיך די פריערדיגע פרשה פון חיי שרה וואו עס רעדט זיך וועגן ישמעאל און וויבאלד אז אויך ישמעאל איז בן אברהם און דער רבי לייגט צו ואדרבה אדרבה בגילוי האט ישמעאל מער שייכות לכאורה צו אברהם ווי יצחק האט א שייכות צו אברהם דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 25 נוסף על זה שנולד ראשון לאברהם איז ער דאך ער דאך געבוירן געווארן פאר יצחקן יותר מי"ג שנה אברהם האט געהאט א זון 13 יאר נאך ישמעאל און נאך מער בשעת דער אויבערשטער האט געהייסן מאכן די עקידה איז דארטן געווען דער אויבערשטער האט געזאגט האט אים געזאגט קח נא את בנך זאגט ער כ'האב צוויי יחידך זה זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו ישמעאל אויך אשר אהבת כ'האב ליב ביידן, ביז דער אויבערשטער האט געדארפט זאגן את יצחק, זעה איך דאך אז ס'איז געווען דער ענין פון ישמעאל האט קען האט גאר געהאט א מעלה לגבי דעם, ובגילוי האט ישמעאל מער שייכות צו אברהמ'ן ווי אים. און דער רבי לייגט נאך צו נאך נאך איין זאך אין די הערה, שניהם נימולו לדעתם ובאותו היום, ביידע האבן מסכים געווען צו מאכן דעם ברית, ישמעאל איז שוין געווען דרייצן יאר אלט, און באותו היום מיט אברהמ'ן האט ער געמאכט דעם ברית. און אים נאכאמאל, ואדרבה זאגט דער רבי, בגלוי האט ישמעאל מער שייכות לכאורה צו אברהם ווי יצחק צו אברהם, ווייל ישמעאל איז בקו החסד אזוי ווי אברהם, נאר ער איז טאקע חסד דקליפה, און ער נעמט זיך פון אברהם בדרך יצא ממנו, ארויס פון אים, און יצחק איז בקו הגבורה, היפך פון קו החסד, איז דאך ישמעאל איז דומה צו אברהמ'ן מער ווי יצחק איז דומה לאברהם. און די אלע זאכן וואס האט געברענגט אין די הערה פֿינף און צוואַנציק, מילא קומט דאך אויס אז די פרשה ווען ס'ענדיגט זיך דארטן, ענדיגט זיך עס מיט ישמעאל'ן, דאס וויל נישט די תורה, די תורה וויל עפעס מחדש זיין דא א מורא'דיגן חידוש, ואלה איז מוסיף אויף די פריערדיגע, דא גייט מען רעדן נאר וועגן יצחק'ן, דעריבער דארף תורה זאגן אויך ביי יצחק'ן אז ער איז בן אברהם, און נאך מוסיף זיין אברהם הוליד את יצחק, אז אדרבה, דער יחס פון יצחק צו אברהם איז גאר באופן מיוחד, חידוש נפלא ביותר, פאר וואס די תורה זאגט טאקע ואלה, און וואס דארף מען האבן בכלל דעם גאנצן, דאך געקענט אנהייבן ווי דער רבי האט געפרעגט אין די שאלה, געדארפט אנהייבן ויהי יצחק בן ארבעים שנה ויקח את רבקה. געוואלדיג, דער יחס פון יצחק צו אברהם איז גאר באופן מיוחד, נישט נאר איז יצחק בן אברהם, נאר אברהם איז הוליד את יצחק, א מורא'דיגע, א מורא'דיגע נקודה, אלה תולדות יצחק בן אברהם, ער איז א זון, ניין, ס'איז אברהם הוליד את יצחק. אין דעם איז באשטאנען עיקר ענינו פון אברהם, הולידת יצחק, אין דעם, דאס איז אברהם'ס ענין, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק, כי ביצחק דווקא יקרא לך, יקרא לך, יקרא לך זרע. יעצט איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, ומאי טעמא, באווארנט דאס די תורה, ערשט אין פרשת תולדות, בשעת מען לערנט אז תולדות יצחק, איז עשו, וואס איז גבורה דקליפה כנ"ל, און עיקר עבודתו ומאורעותיו של יצחק איז חפירת בארות, היפך פון עבודת אברהם, דעמאלט ווערט תוקף הטענה פון ליצני הדור אז יצחק האט נישט קיין שייכות מיט אברהם און מען דארף עס שולל זיין. הער ווי געשמאק דאס איז וויבאלד אז ס'רעדט זיך יעצט ווען ס'קומט פון אלה תולדות יצחק בן אברהם מען גייט דערציילן די עבודה פון פון פון יצחק'ן סיי די עבודה בגשמיות און סיי די עבודה ברוחניות און סיי די קינדער די קינדער גייט ארויסקומען פון עשיו וואס וועט עשיו זיין גבורה דקליפה און יצחק איז גבורה דקדושה מילא קומען די ליצנים און זאגן ס'איז נישט זיין זון אברהם איז חסד און יצחק איז גבורה דערפאר דא זענען די לצני הדור זיי זעהן דעם הבדל צווישן אברהם און יצחק, ווערט ביי זיי די שאלה, איז געשמאק, פשוט געשמאק פארענטפערט, פארוואס די תורה ווען ס'קומט צו יצחק איז ער פֿערציק יאר אלט, יעמאלט האבן די לצני הדור א טענה, יעמאלט זאגט די תורה מה עשה הקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו. דערווייל האט מען דאך אבער נישט פארענטפערט פארוואס דער ענין פון מה עשה הקדוש ברוך הוא. אות ד' וועט עס דער רבי פארענטפערן, און דאס איז די שוועריקייט למיילא כביכול, דאס איז די שוועריקייט ביי דעם אויבערשטן כביכול, אין צור קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, יעצט וועט מען דאס אויכעט פארשטיין, דאס וואס א בן איז דומה לאביו, איז עס מצד דעם וואס דער בן נעמט זיך פון אב מגופו ומנשמתו, פארוואס איז בן דומה לאביו, ווייל ער נעמט זיך פון זיין פון זיין גוף און פון די נשמה פונעם טאטן. איז ער דומה צו אים בגופו ובתכונת נפשו, בדרך כלל איז א קינד דומה צו דעם טאטן, סיי בגופו, די פנים קוקט אויס ווי אים, און אויכעט אין די תכונות פון דעם נפש קוקט ער אויס די זעלבע. עס קומט צו אברהם מיט יצחק זעט מען א מורא'דיגע מעשה, אבער אברהם ויצחק, וויבאלד אז בתכונת נפשם זענען זיי געווען בהיפך זה מזה, אברהם איז געווען פון מידת החסד און יצחק איז פון מידת הגבורה, מצד דעם זענען זיי געווען חלוקים אויך בשכלם, און זײ האָבן געדאַרפֿט אױסקוקן אַנדערש, װי דער רבי גײט זאָגן. יעצט װעט מען פֿאַרשטײן װאָס די שװערקײט איז, װאָס דער רבי זאָגט, מה עשה הקדוש ברוך הוא? דער אײבערשטער האָט עפּעס דאָ דאַרף נישט אַ ספּעציעלע זאַך. לכאורה דאַרף דאָך אַלעמאָל אַ זון אױסקוקן װי דעם טאַטן, נישט דאָ. דאָ איז דאָך צװײ אַנדערע סאָרטן זאַכן, אַבֿרהם איז חסד, יצחק איז גבֿורה, איז זענען זײ חלוקים מצד שׂכלם. דער רבי לײגט צו אין די חצאי עיגול זײער געשמאַק, כּידוע. דער אַלטער רבי ברענגט אַראָפּ אין איגרת הקודש, אין ליקוטי תורה, אין שיר השירים, בענין בית שמאי ובית הלל. מיט די זעלבע זאך בית שמאי בית הלל פארשטייט ביי אברהם ויצחק אז מצד דעם חילוק בשורש נשמותיהם זיינען זיי געווען חלוק בשכלם וואס זעט אז זיי געווען חלוק בשכלם בית שמאי האט נוטה געווען לחומרא און בית הלל האט נוטה געווען לקולא די זעלבע זאך דא אויכעט איז על פי טבע האבן זיי געדארפט זיין חלוק אויב זיין עבודה איז חסד און זיין עבודה איז גבורה האבן זיי געדארפט זיין חלוק און נאך מער עס דארף זיין הופכי ובפרט עס דארף זיין הופכי אין דעם ענין פון אזוי ווי בית שמאי בית הלל ובפרט נאך זאגט דער רבי אין קלסתר פנים ווי דער פנים קוקט אויס האט זיכער געדארפט זיין אנדערש יצחק פון אברהמען און דער רבי לייגט צו אין א הערה פֿיר און דרײַסיק, ובזה יומתק לשון הגמרא, די גמרא אין בבא מציעא זאגט, נהפך קלסתר פנים, וואס הייסט נהפך? ס'איז נישט, די גמרא זאגט נישט פון צור קלסתר פנים, די גמרא זאגט בלשון נהפך, כי מקודם לזה היה קלסתר פני יצחק, בהיפך מקלסתר פניו של אברהם, און נאכדעם האט זיך אויסגעביטן. און דער רבי זאגט און לויט דעם אגדת בראשית וואס עס שטייט אין די ערשטע הערה ברענגט דער רבי אין די צווייטע הערה ברענגט דער רבי אראפ אז דער אגדת בראשית אז היה צריך להיות דומה לשרה פארוואס ווייל הלא אמרו חזל די גמרא זאגט אין בבא מציעא אז האיש יוצרו עיניה באורחים וואס איז דאס? אן ענין פון גבורות! האט יצחק געדארפט אויסקוקן ווי די מאמע. און דער געשמאקע ווארט איז אז שטייט דער לשון נהפך. ממילא ווייל מראה הפנים איז פארבונדן מיט תכונות הנפש, הער ווי געשמאק, דער מראה הפנים האט צוטאן מיט תכונות הנפש, וואו זעט מען דאס? א בעל חסד איז בסבר פנים יפות, מען זעט א א פנים וואס איז וואס איז שמייכלט, א פנים וואס איז נאכגעלאזן און געשמאק, מה שאין כן א בעל גבורה איז מיט א שטרענגן פנים וכו'. דער רבי לייגט צו אין די הערה זעקס און דרײַסיק ובפרט באבות וואס הן הן המרכבה זיי זענען דאך געווען מרכבה לאלקות דער דער געשמאק פון הסבר וואס מיינט א מרכבה אז ס'דא א מרכבה און ס'דא א פערד און די מרכבה האט נישט קיין דעה וואו דער פערד גייט דארטן גייט די מרכבה וואס מיינט עס אין רוחניות הענינים ביי די אבות הן הן המרכבה ווי דער לשון מדרש בראשית רבה וואס מיינט דער מדרש בלשון מרכבה זיי זענען געווען בטל אינגאנצן נישט געהאט קיין אייגענע רצונות אינגאנצן אלץ איז געווען פאר דעם אייבערשטן, וואס זיי האבן געטון איז געווען ווי א מרכבה וואס זי טוט אלץ וואו מ'ש וואו מ'שלעפט איר דארטן גייט זי, זאגט דער רבי בפרט באבות שהן הן המרכבה, ס'איז אין בראשית רבה פרק מ ז, הרי בוודאי שגופם און כולל מראה פניהם היה לפי אופן נשמתם, אויב זיי זענען א מרכבה איז לויט די זייער עבודה, לויט ווי זייער שורש איז, אזוי האבן זיי געדארפט אויסקוקן, און זייער געשמאק, דער פנים האט געדארפט זיין אינגאנצן א אנדערער, ווערט דעריבער די קשיא, דערפאר איז שוין פארשטאנדיג פארוואס די תורה שטעלט דאס אין אזא סארט לשון, ווערט א געוואלדיגע קשיא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אברהם דארף אויסקוקן ווי א בעל חסד, יצחק דארף אויסקוקן ווי גבורה, דער רבי זאגט מיט א שטרענגן פנים, ממילא ווערט די קשיא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? וואס טוט דא דער אייבערשטער? וואס פאר אן עצה איז פאראן צו באווארענען די טענה פון ליצני הדור? וואס טוט מען דא? וויבאלד אז מצד הטבע והסדר דארף אברהם ויצחק זיין הפכים בקלסתר פני הפנים וכו', אזוי ווי בהנהגתם זענען זיי בחסד, או בגבורה, קווים הפכים. וויבאלד אבער אז ליצני הדור האבן געטענה'ט מאבימלך נתעברה שרה, מוז מען דאך טרעפן דא א עצה וואס טוט מען? איז עשה הקדוש ברוך הוא א דבר חידוש, וואס איז דאס? היפך הטבע והסדר, ער אליין שטייט דער לשון עשה הקדוש ברוך הוא, ער אליין צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. דער לשון איז דאך א געוואלדיגער, מה עשה הקדוש ברוך הוא, דער אייבישטער האט עס געטון, צר קלסתר פניו, דער אייבישטער האט עס געדארפט טון, וויבאלד אז די ליצנים האבן אזוי געזאגט האט ער געמוזט בייטן, און דאס איז א דבר חידוש, א דבר פלא, דערפאר דער לשון, נישט סתם אזוי צר קלסתר פניו, ווייל בפשטות דארף דאך א קינד אויסקוקן ווי דעם טאטן, דא האט ער געדארפט זיין פונקט פארקערט, ממילא איז מה עשה הקדוש ברוך הוא פאלן אראפ אלע שאלות און אלץ איז כפתור ופרח אות ה' איז פארשטאנדיג אויך בפשטות אז דאס וואס הקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם איז געווען נישט בלויז אז זייער גשמיות'דיגער אויסזען זאל זיין בדומה נישט נאר פון גשמיות'דיגן אויסזען דער פנים זאל זיין אנדערש נאר אדרבה דאס וואס זיי זענען געווען דומה אין זייער גשמיות'דיגן ציור איז ווייל זייער קלסתר פנים ברוחניות איז געווען דומה זייער געשמאק. ועל פי המבואר בכמה מקומות, איז מבואר אין אנדערע ערטער, אף על פי אז חסד וגבורה זענען הפכים זה מזה, זענען אבער די גבורות דיצחק א המשך און תוצאה פון חסדים דאברהם. ווי קען זיין אז ברוחניות זאלן זיי זיין דומה? דער רבי לייגט צו אז בפשטות איז געווען אז דער אייבערשטער האט געמאכט קלסתר פנים של יצחק כמו אברהם, איז ברוחניות איז אויך געווען אין יצחק'ן דער ענין פון חסד. ווי שטימט דאס? זאגט דער רבי, על פי המבואר בכמה מקומות וועט עס קענען מסביר זיין זייער געשמאק, אז כאטש חסד און גבורה זענען דאך הפכים, גבורת יצחק איז נישט קיין נייע זאך, ס'איז א המשך און א תוצאה פון די חסדים פון אברהם. געוואלדיג און זיין געשמאק פארשטאנדיג, ועוד התוצאה, נישט נאר האט געביטן דעם פנים, נאר ביי יצחק איז געווען אויך דער ענין וואס גבורה איז א המשך פון חסד, וואו זעט מען עס? דער רבי וועט עס מסביר זיין זייער גוט, ווי דער פסוק זאגט דא, אברהם הוליד את יצחק, אז יצחק דער ענין פון גבורות קומט ארויס פון אברהם'ען, וואו נאר זעט, וועט דער רבי עס מסביר זיין, נישט נאר ווייל די סיבה פון גבורה איז חסד, נישט נאר ווייל די סיבה פון גבורה איז חסד, וואס מיינט אז די סיבה פון גבורה איז חסד? חסד וויל דאך אז די השפעה זאל נתקבל ווערן, און רוב טובה אין יכולים לקבל, וואס וויל גבורה? מיר געבן א דוגמא א משל פון די פון די זון די זון האט א זאך וואס א כיסוי השמש ווי דוד המלך זאגט אין תהילים כי שמש ומגן השם אלוקים די שמש איז דא א מגן אזוי איז השם און אלוקים אויכעט ס'איז דא שמש און ס'איז דא מגן אזוי איז הוי' איז דער ענין פון שמש און אלוקים איז דער ענין פון מגן וואס טוט דער שמש דער מגן טאמער וועט ארויסקומען די זון אין גאנצן ווי זי איז איז נעמט נישט קיין די קלענסטע צייט וואס מען קען טראכטן איז די גאנצע וועלט פארברענט לויט די היץ פון די זון איז דא א כיסוי אויף דעם איז די כיסוי איז די גרעסטע חסד וואס עס קען זיין ס'איז טאקע גבורה עס איז מכסה אבער ס'איז די גרעסטע חסד אזוי איז אויכעט דא יצחק איז טאקע גבורה וואס טוט אויף גבורה וויבאלד אז רוב טובה אין יכולים לקבל ווי ס'שטייט ווי ס'שטייט דער ווי ס'שטייט אלעמאל דער ענין פון ווי ער ברענגט אראפ אין הארה פֿערציק ולכן עיקר ומקור ביאורי הזוהר אין שער התקיעה זאגט עיקר ומקור כל הברכות לעולם המשיך יצחק דווקא אברהם איז חסד חסד רוב טוב אין יוכל לקבל וואס דארף זיין דער ענין פון צמצום דערפאר איז עיקר ומקור הברכות איז דווקא פון יצחק. מוז עס זיין על ידי הגבורות צמצום השפע דווקא, נאר נאכמער איז דאס איז איין זאך וואס מען זעט אז דער ענין פון אז יצחק איז דער ענין פון א המשך פון אברהמען, דער רבי זאגט דאס איז נישט גענוג ס'איז נאכמער, נאכמער די גבורות דיצחק זענען א ענין פון חסד בגילוי, וואס מיינט דאס? דורך די גבורות ווערט דער חסד בגילוי. דורך די גבורות דווקא טוט זיך אויף א ריבוי ותוספת בשפע. און ווי געזאגט פריער פון די הערה, אז ביי יצחק איז דווקא ער ווערט אנגערופן עיקר ומקור כל הברכות לעולם איז דווקא יצחק. כידוע בפירוש גבורות גשמים. די גמרא די משנה אין ריש תענית זאגט אז ס'ווערט אנגערופן גבורות גשמים, אבער וואס איז גבורות גשמים ס'דא אסאך ענטפערס אויף דעם פארוואס ס'ווערט אנגערופן גבורות גשמים, אבער וואס דער פשוט'ער טייטש וואס מ'קען ארויסלערנען דא וועגן די שיחה, אז דורך דעם ענין פון גבורות ברענגען די גשמים דעם גרעסטן ענין פון פון חסד, וואס דערפאר שטייט בנוגע יצחקן, וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק. דער אייבישטער רעדט וועגן יצחק און זאגט וארבה זרעו דער ענין פון ריבוי וואו איז דאס דווקא דווקא דורך יצחק דווקא דורך גבורה איז נישט נאר וואס דער ענין וואס יצחק איז א תוצאה פון אברהמען נאר פארקערט עס איז גאר דער ענין וואס גבורות דיצחק איז גאר חסד בגלוי דאס ברענגט ארויס דעם ענין פון חסד נאר די התכללות פון חסד דאברהם און גבורה דיצחק נעמט זיך מצד למעלה מסדר השתלשלות אין השתלשלות קען עס נישט זיין ס'דא חסד און ס'דא גבורה ס'קען נישט זיין ווען קענען זיי זיין צוזאמען דווקא ווען ס'קומט מלמעלה מהשתלשלות מצד דעם מצד דעם קען זיין חיבור פון הופכים אין אזא פלאץ וואו דארט איז נישטא דארט איז נישטא קיין נישט קיין חסד און נישט קיין גבורה ס'איז אסאך א העכערע פלאץ אזוי ווי דער לשון עושה שלום במרומיו ווען מיכאל און גבריאל שטייען איז למעלה איז עושה שלום במרומיו דארטן איז שלום למטה איז ער חסד און ער איז גבורה דערמיט וועט מען אויך פארשטיין דעם רמז אין לשון חזל, דורך דעם וועט זיין בדרך אגב פארשטאנדיג אויכעט זייער געשמאק, ווי איז דער לשון אין חזל, ווי איז דער לשון רשי ברענגט אראפ דעם לשון אויכעט און אין תנחומא שטייט והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק. רבונו של עולם, דו ווילסט מיר זאגן אז דער אייבישטער צר קלסתר פניו של יצחק כמו אברהם, ווי איז דער לשון דארטן פונקט, מה עשה הקדוש ברוך הוא, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם.

נאכדעם וואס ס'שטייט והעידו, זאגט רשי, עדות יש, שאברהם הוליד את יצחק, וואס איז די הדגשה דא אין דעם ענין פון עדות? וואס איז דא? לויט דעם הסבר וואס מיר האבן געלערנט ביז יעצט, וועט עס ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג, ווייל מ'גייט דאך דא מחדש זיין דעם ענין, אז ס'איז דא דער ענין פון למעלה מהשתלשלות, דער ענין פון נישט נאר וואס וואס וואס גבורה ברענגט ארויס דעם חסד, נאר גבורה איז גאר דער ענין פון חסד, ווי דער זוהר ברענגט אראפ א ביאורי הזוהר, אז פון יצחקן איז אלע ברכות, וארבה זרעו שטייט דווקא ביי יצחקן, איז דאס איז דער ענין פון והעידו, ווי דער רבי גייט מסביר זיין. ויש לומר הענין אין דעם, עדות איז שייך דווקא אויף א דבר הנעלם. ס'איז באוואוסטע זאך אלעמאל, ווען איז שייך, ווען איז שייך ענין פון עדות, אויף וואס דארף מען עדות? אז איינער לייט ביים צווייטן געלט און ער גיט אים אפ דארף איך נישט האבן קיין עדות, ווען דארף מען האבן עדות ווען ער לייקנט און ווען ער זאגט אז ער האט עס נישט געליגן האט עס שוין אפגעגעבן, דעמאלט דארף מען האבן די עדות וואס זענען מגלה זיין דעם אמת וואס דא טוט זיך. עדות איז שייך דווקא אויף א דבר הנעלם, אויף א דבר הגלוי, אפילו אויף א מילתא דעבידא לאיגלויי, אפילו אויף א זאך וואס ס'וועט ווערן נתגלה שפעטער, דארף מען קיין עדות נישט האבן. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה ראה ראש השנה כב ב דאס הייסט דורך עדות ווערט נמשך ונתגלה אן ענין וואס מצד עצמו איז ער למעלה מגדר גילוי ס'איז מען קען נישט דא זאכן וואס מען קען נישט וויסן נאר עדות קען עס מגלה זיין א זאך וואס אנדערש קען איך עס נישט מגלה זיין לא עבידא לאיגלויי יעמאלט מוז איך האבן עדות וואס איז דאס אין רוחניות וברוחניות איז עס די המשכה פון למעלה מהשתלשלות, דערפאר ווען ס'קומט צו דעם ענין פון אברהם און יצחק, וואס מ'דארף האבן דעם גילוי וואס איז למעלה מהשתלשלות, אז יצחק און אברהם איז איינס, און גבורה איז גאר דער משלים פון חסד, און גבורה גאר ברענגט אראפ דעם ענין פון חסד, מוז זיין דער ענין פון והעידו, עס דארף זיין דער ענין פון והעידו מגלה זיין אזא זאך וואס איז העכער פון השתלשלות וואס איז נישט קיין דבר הגלוי און דאס איז בנידן דידן גייט דער רבי מסביר זיין וואס איז שייך צו אונז דאס איז בנידן דידן דער רמז אין עדות דאס וואס אברהם הוליד את יצחק וואס התכללות פון חסד און גבורה איז עס מצד המשכת בחינה שלמעלה מהשתלשלות דער רבי לייגט צו אין הערה זעקס און פֿערציק, זייער א געשמאקן ענין, ויש לקשר זה עם המבואר באיגרת התשובה, סליחה, ויש לקשר זה עם המבואר באור התורה, באור התורה פון דעם פון דעם צמח צדק, אין אט די פרשה, שהתכללות דחסד וגבורה, וואס דאס איז אברהם ויצחק, הוא מצד בחינת הדעת, דאס נעמט זיך פון דעת, ומביא שם און ער ברענגט דארטן שדעת איז די אותיות פון עדות, זייער געשמאק וואס דער רבי זאגט דא, דער רבי זיך שטעלט זיך אוועק דא פאר וואס שטייט והעידו, און רשי חזר'ט עס איבער צוויי מאל, עדות שיש שאברהם הוליד את יצחק, ווייל דא איז דאך עפעס אן ענין פון מגלה זיין א טיפע זאך, וואנט קומט דאס פון דעת, דעת איז דער ענין פון עדות, והרי דעת הוא בקו האמצעי שעולה עד פנימיות הכתר וואס ס'קומט אן ביז עתיק וואס איז העכער פון התחלקות פון חסד וגבורה, פון דארטן קען זיין דער חיבור פון חסד וגבורה, וואס ס'שטייט דער לשון לית שמאלה בהאי עתיקא, דארט איז נישטא קיין שמאל, דארט איז כולא ימינא, דארט איז אלץ חסד, איז יצחק און אברהם איז איינס, פון וואנעט נעמט זיך עס? נעמט זיך עס פון דארטן, וואס דער אויפטו פון דעת קו האמצעי, איז מסביר זיין אין קורצן, ס'דא א וועג ווי די ספירות גייען דא כתר, דערנאך איז דא חכמה, בינה און דעת איז אינמיטן, דערנאך גייט אונטער דעם גייט חסד, גבורה און תפארת איז אינמיטן, איז דאך תפארת די זעלבע זאך העכער דער ענין פון גבורה, איז חסד גבורה און תפארת, ממילא דעת, חכמה בינה דעת, דער רבי דער צמח צדק זאגט אז דער דאס קומט אלץ פון פון דעת, די התכללות חסד וגבורה קומט פון די דרגה פון דעת, אז אויב מען קוקט יעצט אויף דעת, איז דעת איז גלייך אונטער כתר, סאו דעת האט א שורש אין כתר, און נישט נאר סתם אין כתר, און אין פנימיות הכתר, אין עתיק, און דארטן איז נישטא לית שמאלה, ממילא פון דארטן מוז זיין דער גילוי, ס'זאל ווערן דער חיבור פון חסד וגבורה. לויט טבע ושכל קען עס נישט זיין, עס האט קיין ארט נישט, ס'אדער ס'חסד אדער ס'גבורה. ס'איז אבער עדות יש כאן, געוואלדיג, עדות איז מגלה, בדוגמא ווי עדות וואס זענען מעיד אז זיי אליין האבן עס געזען, מוז מען זיי גלויבן, אזוי אויך איז דער ענין פון עדות. ממילא איז אלץ געשמאק פארשטאנדיג, און יעצט וועט מען קומען צו אות ו', דער רבי וועט אראפברענגען אפאר הוראות וואס מען קען זיך אראפלערנען פון דעם. אות ו', די הוראה דערפון בעבודתינו איז, ס'איז ידוע, דער טעם וואס אברהם יצחק ויעקב ווערן אנגערופן אבות, ווייל זיי זענען דער שורש און מקור פון כל אחת מנשמות ישראל. דער רבי ברענגט אויף אין הערה זיבן און פֿערציק, שלכן אין קורין אבות אלא לשלושה, אזוי זאגט די גמרא אין ברכות, פארוואס איז דאס? ווייל כי בחינת השבטים די דרגה פון שבטים, די בחינה פון שבטים, ווי יעדן איינעם איז א עבודה, דער עבודה פון ראובן, איז עבודה פון ראיה אין אלוקות, דער עבודה פון שמעון איז אין שמיעה אין אלוקות, יעדער שבט האט א אנדער ענין פון עבודה, דא 12 דרכים, אזוי ווי אין ים, אין ים סוף איז געווען 12 וועגן מען זאל דארט אריינגיין, איז די בחינה פון שבטים יש לך אדם, שאין בו כלל בחינות ומדרגות אלו, נישט יעדער איד מוז האבן די אלע די דרגה פון איינעם פון די שבטים, מה שאין כן בחינת האבות, צריך להיות בכל אדם דער אלטער רבי אין תורה אור אין פרשת וארא זאגט דאס ממילא איז דאך אברהם יצחק ויעקב נאר זיי ווערן אנגערופן אבות ווייל יעדער איד האט דאך אין זיי ממילא מיר קומען יעצט צו אראפלערנען וואס קען מען זיך אפלערנען אין עבודת השם דעם ענין פון אברהם ויצחק וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט אז ס'איז חסד די התכללות פון חסד וגבורה צוזאמען און דער רבי זאגט אז ס'איז שורש ומקור פון כל אחת מנשמות ישראל און די בחינה פון יעדערן פון די אבות יעדערן פון די אבות קומט בירושה לכל אחד ואחד מבניהם אחריהם בכל דור ודור, ביז ביי יעדער אידן דארף זיין די עבודה פון די אלע דריי אבות, יעדער איד דארף זוכן, אז ער זאל טון די עבודה פון אלע דריי אבות, דערפון איז מובן אז אויך דער צור קלסתר פניו כו', וואס איז דאס? התקללות פון חסד וגבורה, קען און דארף זיין ביי יעדער אידן, ולדוגמא ווי עס שטייט אין תניא, ווי קען, וואו זעט מען די עבודה פון א אידן אז ס'זאל זיין אין דער חסד וגבורה זאל זיין אין א אופן, ס'קען זיין און ס'דארף זיין ביי יעדער אידן, צו די התכללות, שטייט אין תניא, דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק לד, אראפגעברענגט פון זוהר, בכיה תקיעא בלבאי מסטרא דא, וחדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא, די עבודה פון ביידע זאכן צוזאמען, אדער מען וויינט אדער מען אדער מען שמייכלט, ווי קען זיין אדער מען איז פרייליך, ווי קען זיין דער ענין פון בכיה תקיעא בלבאי מסטרא דא און דאס? דאס איז אן ענין וואס איז העכער פון הגבלת הטבע וסדר השתלשלות, און יעדער איד קען צוקומען צו דעם, אזוי ווי ס'איז געווען אברהם ויצחק, ווי קען עס זיין? כאמור לעיל, אז מצד סדר השתלשלות זיינען חסד וגבורה צוויי הפכ'דיגע קווים, וויינען און זיין פרייליך איז חסד וגבורה, עס קען נישט זיין צוזאמען, און זיי קענען נישט זיין צוזאמען, און דער רבי ברענגט אויף א געשמאקן ספרי, כמאמר הספרי, דער ספרי זאגט אין פרשת ואתחנן, אז אהבה ויראה צוזאמען קענען זיין במידת הקדוש ברוך הוא בלבד, וואס מיינט דאס? נאר אין עבודת השם, נישט אין עניני העולם. איז ווי מאנט מען ביי א אידן אז ס'זאל זיין בכיה תקיעא בלבאי מסטרא דא, און חדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא, סיי דער וויינען און סיי דער זיין פרייליך, ווי קען עס זיין? נאר אין נאר אין דער בכיה אין דער בכיה תקיעא כו' זענען דא צוויי מדריגות און דערפאר קען עס א איד יא טון און דאס איז די הוראה וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דא ס'דא צוויי מדריגות ווי דער אלטער רבי זאגט אין איגרת התשובה ס'דא א' די מרירות זאל זיין דאנערשטאג ביינאכט און די שמחה זאל זיין שבת איז טאקע אפגעטיילט מרירות איז דאנערשטאג ביינאכט ווען ער מאכט א חשבון פון די גאנצע וואך, עס קומט שבת און ער ווערט במרירות וואס ער האט נישט געטון גענוג, חס ושלום ער האט געטון זאכן וואס מען דארף נישט, עס קומט שבת איז דער ענין פון שמחה. ב. דער צווייטער אופן, א קשה יותר, אסאך א שווערערער אופן עס צו טון, די מרירות מיט שמחה זאלן זיין צוזאמען בבת אחת. וויבאלד אז יעדער איד איז א יורש פון די אבות, וואס א יורש נעמט דאך אלץ, ביי וואס די הלכה א יורש נעמט אלס במילא קען יעדער איינער על כל פנים לפעמים מ'קען עס נישט מאנען די גאנצע צייט א איד זאל זיין אין די סארט פון דרגה אבער לפעמים דארף ער צוקומען צו אזא דרגה איינשטעלן זיין סדר אויך אין דעם אופן אז זאל זיין ביי אים דער ענין פון נישט נאר דאנערשטאג ביינאכט און שבת נאר אויפן זעלבן צייט זאל זיין ביידע זאכן צוזאמען בכיה תקיעא בלבאי מסטרא דא, וחדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא, און לערנען תניא און וויסן וואס דאס מיינט אראפברענגען די מעשה בפועל אין עבודה צו דינען דעם אייבערשטן סיי מיט דעם ענין פון בכיה און סיי מיט דעם ענין פון חדוה. דאס איז איין הוראה. אות ז, נאך א הוראה מן הנ"ל, נאך א הוראה וואס מ'קען זיך אפלערנען, איז, כדי אז אלע זאלן מעיד זיין אז אברהם הוליד את יצחק, אז ס'זאל זיין אז אלע זאלן מעיד זיין, דער לשון איז אפילו די ליצנים, האט דאך דער אויבערשטער געקענט מאכן זייער א געשמאקע שאלה וואס דער רבי וועט פרעגן וואס לכאורה דער אייבערשטער געקענט מאכן און מסביר זיין פארוואס נישט דער אייבערשטער האט געקענט מאכן מלכתחילה קלסתר פניו של אברהם דומה ליצחק וואס דארף זיין דא די די עדות דארף זיין אז יצחק איז א זון פון אברהם ס'זאל מאכן אברהם'ען ווען ער איז געבוירן געווארן אז ס'זאל אויסקוקן ווי יצחק וועט אויסקוקן דאס איז אבער אפילו בטבע או בשכל שווערער ווי עס איז געווען בפועל אז צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. במילא האט עס דער אייבישטער נישט געטון. פארוואס איז דאס שווערער? זאגט דער רבי אין הערה צוויי און פֿופֿציק, ווייל אויב עס וואלט געמאכט קלסתר פניו פון אברהם, ווי וואלט ער געמאכט דעם קלסתר פניו פון אברהם? נישט ווי דער רבי האט געזאגט מיט א, ווי דער לשון איז געווען אין די שיחה, מיט א שטרענגן פנים, יעמאלט וועט מען זעהן ווען יצחק ווערט געבארן אז ער קוקט אויס פונקט ווי אברהמען, זאגט דער רבי, עס וואלט געווען היפך ווען אברהם וואלט געבארן געווארן, וואלט עס געווען א נס למגנא, דער אייבערשטער מאכט נישט קיין נס אומזיסט, זייער געשמאק, דערפאר האט עס דער אייבערשטער נישט געקענט מאכן, ס'קומט אויס אז ס'איז נאך שווערער ווי צו מאכן ביי יצחק'ן דעם ענין. דער דער דערפאר ווי ס'איז געווען קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם איז אין כביכול א סך גרינגער און נישט קיין נישט א נס למגנא ווי ס'געווען ווי ווי ער וואלט געמאכט ווען אברהם וואלט געווען ווי יצחק'ן דער רבי ברענגט אויך 53 כמו כן בבחינת עתיק שהיא הסיבה והנתינת כוח לצור קלסתר וואו דארט איז דא דער ענין פון כולא ימינא דערפאר האט דער אייבערשטער נישט געוואלט מאכן אז ס'זאל זיין דער ענין פון אברהם און יצחק זאלן זיין די פנים ביידע ווי גבורה, פונקט פארקערט ער האט געוואלט דער ענין פון חסד. וואס איז די הוראה דערפון? וואס די הוראה דערפון לכל אחד ואחד איז, וואס דער אייבערשטער האט געמאכט דווקא דער ענין פון צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, בשעת מען האט פאר זיך אן עבודה. זייער א געשמאקע הוראה און א געוואלדיגע הוראה וואס מ'דארף יעדער איינער נעמען און זיך אפלערנען און עס טון. בשעת מ'האט פאר זיך אן עבודה וואס קען געטון ווערן אין איינעם פון די צוויי קווים. עס קומט עפעס א עבודה וואס מען קען טון אין צוויי קווים. עס קען זיין קו החסד אדער קו הגבורה. עס איז א ספק וועלכע פון זיי צו אויסקלייבן. עס איז תלוי אין מיר. דער אייבערשטער האט דיר געגעבן די אפשרות און דו קענסט מחליט זיין ווי זיך צו פירן מיט דעם. זאגט דער רבי דארף מען בוחר זיין דעם קו החסד. דאס איז קלאר, איך זעה דאך אז צר פניו, קלסתר פניו של יצחק, אזוי ווי אברהם, דער ענין פון חסד. וואו זעט מען עס? על דרך וואס שטייט אין תניא וכיוצא בזה, דער אלטער רבי זאגט אין תניא א קלארע הוראה וואס מען קען דאס זען ווען מען קען זיך אפלערנען פון דעם, ס'איז דא אין אסאך אופנים וואס מען קען זיך אפלערנען, און געבן איין דוגמא וואס מען זעט ווי געוואלדיג דאס איז אז מען גייט מיט'ן קו החסד, בשעת מען איז מקרב א אידן, קען דאך א איד האבן אביסל ווערן צובראכן, ער גייט מקרב זיין א אידן, און ער טראכט וואס זאל איך אים גיין מקרב זיין אפשר וועט גארנישט ווערן פון אים אפשר וועט ער גארנישט הערן וואס איך זאג אים ס'איז א שאד אויף די צייט דארף מען בעסער זיצן און לערנען זאגט דער רבי ניין דער אלטער רבי זאגט אין תניא אין פרק ל' ב' דער רבי זאגט בארוכה אין קונטרס אהבת ישראל וואס איז אוועקלייגן זיך און גיין טון מיט א צווייטן וואס ס'איז א ספק אויב עס וועט עפעס פועל'ן, זאגט דער אלטער רבי אין תניא געוואלדיגע ווערטער, בשעת מען איז מקרב א אידן איז לבד זאת וואס לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים, אפילו עס וועט גארנישט ארויסקומען, מען גייט מקרב זיין א אידן צו תורה, מען גייט זאגן א אידן ער זאל טון גוטע זאכן, קען זיין עס וועט גארנישט ארויסקומען, זאגט דער אלטער רבי שכר מצוות אהבת רעים האסטו נישט פארלארן, און דער אלטער רבי לייגט צו נאך געוואלדיג, איז דער לשון פון אלטן רבין, וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת השם. אויב וועסט גיין מיט גבורה, אויב וועסט גיין מיט א חשבון, וואס פאסט פאר מיר איך זאל גיין אפגעבן מיט אים. איך בעסער זיצן לערנען, זיצן זיצן אין שול. זאגט דער אלטער רבי ניין, וכולי האי ואולי, וועסט אים צוברענגען לתורה ועבודת השם. אות ח'. ענין הנ"ל, האבן מיר צוויי געוואלדיגע הוראות ענין הנ"ל, אז צוליב דער טענה פון ליצני הדור האט מען מבטל געווען טבע וסדרי השתלשלות, און מען האט געמאכט דעם קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, יש לקשר אויך מיט יפוצו מעינותיך חוצה, דער רבי וועט עס מקשר זיין, צוליב די ליצני הדור האט דער אייבישטער געמאכט א מורא'דיגע זאך, מה עשה הקדוש ברוך הוא, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, זאגט דער רבי, עס האט א שייכות מיט יפוצו מעיניך חוצו. וואס איז די שייכות יפוצו מעינותיך חוצה ס'איז באוואוסט אז דער בעל שם טוב האט געמאכט עליית נשמה און איז אנגעקומען אין היכל המשיח און האט אים געפרעגט אימתי קאתי מר האט ער אים געענטפערט לכשיפוצו מעינותיך חוצה וואס בעיקר האט זיך דאס אנגעהויבן י"ט כסלו י"ט כסלו האט זיך אנגעהויבן דער ענין פונעם אויפטו פון יפוצו מעינותיך חוצה האט זיך אנגעהויבן י"ט כסלו, נאך וואס דער אלטער רבי איז ארויסגעגאנגען פון פון כלא מיט דעם באוואוסטן ווארט ראש השנה לחסידות מיט די אלע זאכן וואס ווערט געזאגט אויף י"ט כסלו, ולהעיר אין חצי עיגול זאגט דער רבי להעיר אז פרשת תולדות פאלט אויס אלעמאל בחודש כסלו, תולדות וואס ס'שטייט דער ענין פון צר קלסתר פניו צוליב ליצני הדור ווען קומט עס אויס אין חודש כסלו בחודש כסלו ווי דער י"ט כסלו אדער עס קומט אויס בשבת מברכים החודש כסלו דער חודש הגאולה אין וועלכע עס האט זיך אויפגעטון דער ענין פון יפוצו מעינותיך חוצה נאר דעם קשר געוואלדיג וואס דער רבי וועט מקשר זיין ווי דער רבי גייט מסביר זיין זייער געשמאק דער רבי דעם קשר פון דעם ענין פון צוליב ליצני הדור האט מען משנה געווען מיט דעם ענין פון יפוצו מעינותיך חוצה, און ווען קומט אויס די פרשה? אלעמאל אין חודש כסלו. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זיבן און פֿופֿציק א באוואוסטן של"ה וואס דער רבי האט זיך געקאכט אין דעם זייער אסאך, ראה של"ה, חלק תורה שבכתב ריש פרשת וישב, המועדים של כל השנה בכולן יש שייכות לאותן הפרשיות שחלות בהן, פארוואס דווקא אין פרשת וישב? פרשת וישב קומט אויס אלעמאל חנוכה. ס'קומט א צייט וואס מ'לערנט פרשת יתרו, ס'האט גארנישט צו טון מיט שבועות. זאגט דער רבי דער של"ה זאגט אז בשעת עס קומט די פרשיות וואס מיר ליינען דארטן מיר ליינען דארטן דארף מען עס מקשר זיין מיט דעם ענין פון יום טוב מ'ליינט וישב האט עס צו טאן מיט חנוכה מוז מען טרעפן אין פרשת וישב עפעס וועגן חנוכה און אזוי איז וועגן אלע מועדות וואס מ'לערנט מוז מען טרעפן א שייכות אין די פרשה וואס האט א שייכות צו דעם יום טוב יעצט גייט דער רבי אונז מסביר זיין וואס דאס איז ס'שטייט אין זוהר אז אין תורה זענען פאראן גופי תורה, גליא דתורה, און ס'דא נשמתא דאורייתא, וואס איז דאס? רזין דאורייתא. ס'דא גופי תורה און נשמתא דאורייתא. על פי סדר ההשתלשלות זענען זיי, נשמתא דאורייתא און גופי תורה לכאורה, צוויי באזונדערע עניינים. דאס איז א גוף און דאס איז א נשמה. און יעדערע פון זיי האט זיך זיין אופן. וואס איז דער אופן? גופא דאורייתא איז בגילוי, און נשמתא דאורייתא איז בהעלם. ווי ווערט עס אנגערופן? כמובן אויך פון דעם נאמען וואס ווערט אנגערופן רזין. וואס איז רזין? סודות התורה. סוד איז באהאלטן. איז גופי תורה איז בגילוי, און דאס איז ב... און די... און די נשמתא דאורייתא איז רזין. בשעת מען איז מגלה ווערט עס אויס סוד. קומט י"ט כסלו און איז מכריז, יפוצו מעינותיך חוצה, אז די מעיינות פון פנימיות התורה זאלן נמשך ונתגלה ווערן און אין אן אופן פון הפצה, און אויך אין חוצה, דער מעיין אליין דארף אנקומען וואו? דווקא אין חוצה. דאס דער לשון יפוצו, דא אין ליקוטי שיחות איז דא א געוואלדיגע א לאנגע אריכות הסבר אין חלק ד' וואס דער יפוצו מעינותיך און דווקא חוצה. נוסף אויף דעם וואס חסידות חב"ד האט אראפגעטראגן פנימיות התורה אין הבנה והשגה, חכמה בינה דעת ווי מען לערנט אין אזוי פיל מאמרים און אין חסידות, וואס פאר דעם אלטן רעבן און אפילו ביי דעם אלטן רעבן גופא פאר פעטערבורג איז נישט געווען אויף אזוי פיל די התלבשות בהשגה, דער רבי נשמתו עדן אין תורה שלום, פריערדיגער רבי ליקוטי דיבורים איז מסביר אז פאר פעטערבורג איז געווען דער ענין פון מאמרים קצרים און זייער אמאל אויף די רוחניות'דיגע זאכן וואס איז געווען שווער צו פארשטיין, עס איז נישט געווען אזויפיל התלבשות בהשגה, און נאך פעטערבורג דער אלטער רבי האט געפרעגט אין צו די מגיד און די בעל שם טוב זענען געקומען אים מבקר זיין אין קעלער צו ער זאל אויפהערן אז דא איז א גזירה וואס מ'האט אים איינגעזעצט אויף הארגענען און האבן געפירט מיט די שווארצע בודקע וואס מען פירט דארט מורדים במלכות צו ער זאל אויפהערן און געזאגט אדרבה ער זאל מאכן א נייע זאך נאך י"ט כסלו איז געווארן א נייע זאך ביז אז חסידות חבד מאנט ווי כבוד קדושת מורי וחמי אדמור שרייבט דער פרידיגער רבי שרייבט אין קונטרס תורת החסידות שרייבט דער פרידיגער רבי מען זאל לערנען חסידות בהשגה אין דעם זעלבן אופן ווי מען לערנט א סוגיא אין נגלה וואס מיינט דאס דער חוצה פון דעם לומד עצמו דער לומד עצמו זאל קריכן זאל אנקומען אז זאל דער סוד די נשמתא דאורייתא חסידות זאל אראפקומען אין אזא חוצה אז ער זאל עס לערנען פונקט אין א אופן ווי ער לערנט א שטיקל גמרא איז נוסף לזה, מאנט מען נאך א זאך, נוסף לזה מאנט מען, מען זאל מפיץ זיין די מעיינות חוצה, נישט נאר חוצה פון דעם לומד, נאר חוצה כפשוטו, וואו איז דאס צו א זולת וואס ער געפינט זיך אין חוצה? און נאך מער, מען זאגט דאך חוצה אן קיינע הגבלות, עס שטייט נישט וואו דער חוצה איז, וואס מיינט דאס? דאס הייסט אז אפילו אין א חוצה היותר תחתון דארף מען מפיץ זיין די מעיינות. אות ט', לכאורה איז עס א תמיהה גדולה ביותר. שאַט ניט געזאָגט, װאָס האָט נישט געזאָגט, אַװעקגעלײגט אַ יסוד, אַז דער חוצה מײנט צו די נידעריקסטע פּלעצער גײן און אַלץ, און דאָרטן אױפֿטאָן דעם ענין פֿון ייִדישקײט און מקרבֿ זײַן ייִדן צו תּורה מיט, מיט, מיט, מיט מצװת. זאָגט דער רבי לכאורה ס'איז אַ תּמיה גדולה ביותר. נישט סתּם, ס'איז אַ תּמיה און אַ גדולה ביותר. אַפֿילו אין נגלה זײַנען דאָ הגבלות, אין נגלה איז דאָ הגבלות. װי ס'שטײט כמו שכתוב, אַ פּסוק אין, אַ פּסוק אין תּהילים, ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי. איז ווי זאגט מען יפוצו מעינותיך חוצה אויף דעם קומט די הוראה אז בשעת עס רירט אן אין עצם פון א אידן וואס ער איז מושרש אין עצמות רעכנט מען זיך נישט מיט הגבלות פון השתלשלות געוואלדיגע הוראה דא מיט געוואלדיגע געשמאקע ווערטער ווען דו רעדסט וועגן שטייט דאס ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי רעדט מען בגשמיות ווי א מענטש איז נעבעך אבער בשעת מען רעדט וועגן די הוראה בשעת ס'רירט אן אין עצם פון א אידן, איז אנדערע ווערטער אינגאנצן, מען רעכנט זיך נישט מיט הגבלות פון השתלשלות, און דער אויבערשטער איז מהפך וצר קלסתר פניו של יצחק ער זאל זיין דומה לאברהם, דער אויבערשטער רעכנט זיך נישט מיט'ן סדר השתלשלות, אזוי דארף מען זיך אויך נישט רעכענען מיט'ן סדר השתלשלות, לרשע מה לך לספר חוקי איז סדר השתלשלות, בשעת קוקסט אויף א אידן ווי ער איז ווי ער איז מושרש אין זיין עצם הנשמה איז חלק אלוקה ממעל ממש, ווערט בטל די אלע זאכן אזוי אויך פנימיות התורה וואס מצד סדר השתלשלות איז זי בהעלם יא ס'איז גבורה פון יצחק וואס ווערט יעמאלט אויפגעטון עס ווערט אראפקומען בגילוי עס ווערט חסד אברהם ווי מ'האט געלערנט פריערט אין די שיחה אין געשמאקן הסבר ווי אברהם און יצחק ווערן איין זאך דער חסד נישט נאר אז חסד אז גבורה איז מגלה דעם חסד נאר ס'ווערט איין זאך ביידע צוזאמען דער רבי ברענגט א געשמאקע ראיה צו דעם וואו מ'זעט דאס דער אלטער רבי זאגט ווערט אראפגעברענגט אין ספר התמים חלק ב', זאגט דער אלטער, ברענגט דער אלטער רבי, אז אויף דעם איז מכוון דער משל, עס געווען א מעשה וואס דער אלטער רבי, דער ר' פנחס קאריצער, האט געטראפן א א בלעטל וואס איז געשטאנען אויף דעם חסידות פונעם מגיד, צו פונעם בעל שם טוב, וואס האט זיך געוואלגערט, עס איז געווען לעבן די, לעבן די מיסט. איז געווען א איז געווען א מוראדיגע א מוראדיגע ענין פון א פון א פון א קיטרוג למיילא זעט וואס איז געווארן חסידות וואלגערט זיך אין אין אין די מיסט דער אלטער רבי האט געזאגט אויף דעם א מוראדיגן משל א משל פון א בן מלך א משל אבער געוואלדיג א משל פון א בן מלך וואס איז זייער קראנק געווארן מ'האט געברענגט אלע דאקטערים מ'האט געזוכט די גרעסטע עצה ס'ווערט נישט ער ווערט ערגער און ערגער ביז ס'איז נישט געווען קיין עצה נאר מ'האט געגעבן א עצה מ'דארף צורייבן אן אבן טובה וואס איז קבוע אין כתר המלך מ'עט נעמען דער אבן טובה האט אין זיך עפעס אזעלכע סגולות וואס קען מאכן געזונט, און וואס אין דעם אבן טובה איז תלוי די גאנצע שיינקייט פון נזר העטרה המכתירה, דער אויפן אויבן כתר א גרויסער שטיין וואס דאס מאכט די גאנצע שיינקייט פונעם כתר, און געבן דאס טרינקען דעם בן מלך, צורייבן, אריינלייגן אין וואסער און אים געבן צו טרינקען, האט דער מלך געזאגט.

די גמרא אין סנהדרין און דער רמב ם זאגן גאר, ביותר בכתרו, מען טאר זיך נישט משתמש זיין מיטן סוס המלך, מיט די אלע אנדערע זאכן, און דער עיקר איז דער כתר וואס דאס מאכט דעם מלך, ווען מען זעט א מלך זיצט מיט א כתר זעסטו די יופי פון מלכות, ס'ווערט אנגערופן כתר מלכות, טאר מען זיך דאך נישט משתמש זיין מיט א כתר פון מלכות, איז דא מען איז דא איז נישט נאר מען ניצט דאס, מען אינגאנצן מאבד דעם עיקר הכתר, פארוואס? צוליב דעם בן המלך, דאס גייט דער נמשל איז אויף א אידן, אף על פי אז ער איז א בן מלך, ווי קען מען צורייבן ער איז דאך אבער נישט קיין מלך על פי דין טא איז דאס ווארום בשעת עס רירט אן חיי בנו וועלכער איז מהותו פון דעם מלך ער איז א שטיק ווי געזאגט פריער א קינד קומט פון דעם גוף און די נשמה דערפאר איז זיינע תכונות די זעלבע דערפאר קוקט ער אויס די זעלבע וואס וועט ווערט יעמאלט ווערן בטל אלע חשבונות און דער אלטער רבי איז נאך מוסיף אין דעם א געוואלדיגן ענין אפילו בשעת דער מצב פון דער סוף איז נאך געשמאקער ווי די גאנצע מעשה, אפילו בשעת דער מצב פון דעם בן מלך איז אויף אזויפיל פארערגערט געווארן, ביז אז ס'איז גאר א ספק, צי ער, דער אונטערגעשטראכן, א ספק, צי ער וועט מקבל זיין די מי הרפואה, אפילו א טיפה מהם, כ'ווייס נישט אז ער וויל ארייננעמען א טיפה מהם, פון דעסטוועגן איז כדאי, און מען צורייבט דעם אבן טובה, וואס רובו וועט אוועקגיין לאיבוד, מ'עט דאס נישט קענען ניצן צו קלעמען דאס אויסגיסן אפשר וועט אריינגיין איין טיפה טאמער וועט אונטערגעשטראכן טאמער וועט איין טיפה אריינגיין לתוך פיו של בן המלך צורייבט מען דעם כתר פון דעם מלך און דורך דעם איז במילא די זעלבע זאך אויכעט ס'איז טאקע ס'איז טאקע ענין פון וואס דוד המלך זאגט לרשע מה לך לספר חוקי אבער מען קוקט אויף א אידן ווי ער איז אין עצם הנשמה מען קוקט אויף דעם ענין פון מצד למעלה יעמאלט פאלט אראפ די אלע זאכן למעלה מסדר השתלשלות יעמאלט איז דער ענין וואס דורך דער התעסקות אין יפוצו מעיינותיך חוצה, איז יעמאלט וואס וועט ווערן, וועט מען ברענגען, ברענגט דאס דעם קאתי מר דא מלכא משיחא במהרה בימינו ממש, משיחת שבת פרשת תולדות תשכ ה.